בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף י, מיר הייבן אן דף י עמוד א', פֿיר און צוואַנציק שורות פון אויבן, איבעית אימא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ברייתא, די ברייתא האט אויסגערעכנט כל מיני חומרות וואס איז דא ביי געוויסע מזיקים אנדערש ווי אנדערע מזיקים, מיר האבן געזען חומר בשור מבבור, חומר בבור מבשור, חומר בשור מבאש, חומר באש מבשור און אזוי ווייטער. איז איינע פון די זאכן וואס די ברייתא האט געזאגט איז אז חומר באש מבבור אש האט חומרות מער פון בור אז וואס שהאש דרכה לילך ולהזיק ומועדת לאכול בין דבר הראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה מה שאין כן בבור פשט ביי אש געפינט מען אז אפילו ווען אש איז מזיק א זאך וואס איז נישט ראוי לה דארף מען באצאלן ביי בור איז נישט אזוי אזוי האט מען געזען די ברייתא יעצט די גמרא האט געפרעגט פארוואס האט די ברייתא נישט אויך אויסגערעכנט חומר בשור מבבור אז ביי שור איז מען מחיוב אויף כלים און ביי בור נישט האט די גמרא געענטפערט די ברייתא גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז מ'איז חייב אויף כלים ביי בור אויכעט, האט די גמרא געפרעגט, טאמער די ברייתא איז טאקע כשיטת רבי יהודה, איז וואס איז פשט אז די ברייתא האט געזאגט אז אש האט א חומרא מער פון בור אז ביי אש איז מען אויך מחיוב אויף דבר שאינו ראוי לה, דהיינו וואס מיינט דבר שאין ראוי לה, פשטות דבר שאין ראוי לה מיינט כלים, ווייל נארמאל א פייער ברענט מיט האלץ נישט מיט כלים, פון דעסטוועגן ביי פייער פארברענט כלים איז מען מחיוב, איז ביי בור איז מען טאקע נישט מחיוב אויף כלים אבער דאס איז אלץ טאמער מען לערנט נישט ווי רבי יהודה טאמער מען לערנט ווי רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מחייב אויף כלים בבור קען מען דאך נישט אזוי זאגן פשט אין ברייתא האט די גמרא טאקע געענטפערט אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים נישט ווי רבי יהודה איי אויב אזוי פארוואס האט די ברייתא נישט אויסגערעכנט חומר בשור מבבור אז ביי שור איז מען מחיוב אויף כלים און ביי בור איז מען פטור אויף כלים האט די גמרא טאקע געזאגט אז די ברייתא האט נישט אלץ אויסגערעכנט שייר די ברייתא האט איבערגעלאזט געוויסע ציורים האט די גמרא געפרעגט וואס נאך האט די ברייתא איבערגעלאזט, האט די גמרא געזאגט טמון, דער דין אז ביי אש איז מען פטור אויף טמון, וואס דאס איז א חומרא וואס מען געפינט סיי ביי שור און סיי ביי בור, דאס האט די ברייתא אויך אויסגעלאזט, זאגט יעצט די גמרא איבעית אימא, נאך א תירוץ ווי מען קען פארענטפערן די ברייתא, אז לעולם ר' יהודה, אז אוודאי די ברייתא גייט יא כשיטת ר' יהודה, דהיינו ס'גייט כשיטת ר' יהודה וואס ר' יהודה האלט אז ביי בור איז מען יא מחיוב אויף כלים, איי אויב אזוי, וואס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז ביי אש איז מען מחיוב אויך ביי דבר שאינו ראוי לה מה שאין כן ביי בור איז משמע אז דבר שאינו ראוי לה האט מען דאך געשמועסט איז כלים איז משמע אז ביי בור איז מען פטור אויף כלים זאגט די גמרא האסט נישט פארשטאנען וואס מיינט דבר שאין ראוי לה דבר שאין ראוי לה לאו לאתויי כלים אלא לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו פשט דבר שאין ראוי לה מיינט טאמער א פייער האט פארברענט א חרישה פשט א מענטש האט חורש געווען האט אויסגעאקערט א פעלד און די פייער האט שווארץ געמאכט די פעלד וואס דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך און מען דארף יעצט נאכאמאל איבעראקערן די פעלד אדער טאמער פייער האט שווארץ געמאכט שטיינער וואס אויך דאס האט מען געזען איז נישט קיין נארמאלע היזק פון דעסטוועגן ביי אש איז מען מחיוב מה שאין כן ביי בור ביי אזא ציור איז מען נישט מחיוב ווייל טעכניש איז דאס נישט שייך ס'איז נישט שייך אז א בור זאל שווארץ מאכן שטיינער אדער זאל קאליע מאכן איינעמס פעלד ווייל א בור שטייט דאך אויף איין פלאץ און ממילא דאס איז פשט אין די ברייתא איז אויב אזוי איז נישט דא קיין קשיא פון די ברייתא אויף רבי יהודה קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא צוויי אופנים וואס מען קען זאגן פשט אין ברייתא, איין פשט איז אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים און תנא ושייר, די ברייתא לאזט טאקע אויס געוויסע ציורים, די צווייטע פשט איז אז סגייט כשיטת רבי יהודה און אזוי ווי מ'האט יעצט געזען דבר שאין ראוי לו קומט מרבה זיין א אנדערע ציור, ס'רעדט נישט פון כלים ס'רעדט פון ליחכה נירו וסכסכה אבניו. מתקיף לה רב אשי, פרעגט אבער רב אשי אויב אזוי ליתני חומר בשור מבבור, שהשור חייב בו שור פסולי המוקדשים, מה שאין כן בבור, פשט ס'דא נאך א ציור וואס די ברייתא האט אויסגעלאזט וואס? די דין פון שור פסולי המוקדשין, פשט אזוי, די דין איז א מענטש וואס האט א קרבן און די קרבן האט געקריגן א מום איז דאס פסולי המוקדשין, די דין פון אזא בהמה איז אז מען קען עס שעכטן מען קען עס עסן ס'איז געהעריגע חולין, אבער ס'איז נישט ממש חולין, ס'איז דא א ספעציעלע דין ביי א פסולי המוקדשין אז טאמער ס'איז געשטארבן איז עס אסור בהנאה, מען קען עס נישט געבן צו עסן פאר הינט אזוי ווי יעדע נבילה, נאר מען דארף עס באגראבן. יעצט מען וועט זען אין די גמרא דף נ"ג, דרש'נט די גמרא פון דאס וואס שטייט ביי א בור והמת יהיה לו, יעצט והמת יהיה לו שטייט נישט נאר ביי בור, שטייט אויך ביי קרן, אבער ביי בור שטייט והמת יהיה לו, דרש'נט דארט די גמרא פון והמת יהיה לו אז דווקא ווען א בהמה פאלט אריין אין א גריב און והמת יהיה לו, פשט מען קען זיך נאך באנוצן מיט די נבילה, דעמאלטס דארף טאקע די בעל הבור באצאלן, אבער טאמער א שור פסולי המוקדשים פאלט אריין אין א גריב, איז דארט איז דאך די פלייש פון די בהמה אסור בהנאה, איז דארט זאגט מען נישט והמת יהיה לו, פשט דארט דארף די בעל הבור נישט באצאלן, יעצט די פטור איז נאר דא ביי בור, פשט ווען שור פסולי המוקדשים פאלט אריין א גריב דארף די בעל הבור נישט באצאלן, וואס איז אבער ביי קרן, טאמער א מענטש'ס אקס איז מזיק א צווייטע מענטש'ס שור פסולי המוקדשים דארט אוודאי דארף מען יא באצאלן, איי ביי קרן שטייט אויך והמת יהיה לו, איז די והמת יהיה לו וואס שטייט ביי קרן נוצט מען אויף א אנדערע דרשה אינגאנצן, דאס וועט מען זעהן עמוד ב', איז א צווייטע זאך אינגאנצן, איז על כל פנים, היות וואס מען זעהט אז ביי שור איז מען מחיוב אויף שור פסולי המוקדשים, און ביי בור איז מען פטור, וואלט די ברייתא געדארפט דאס אויסרעכענען אלס נאך א חומרא וואס איז דא ביי שור מער ווי ביי בור, זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא רבנן היא, איידי דשייר הך, שייר נמי הך, פשט, לויט די חכמים, טאמער מען זעצט איין די ברייתא כשיטת חכמים, וואס לויט די חכמים מוז מען דאך צוקומען צום תירוץ אז די ברייתא לאזט אויס געוויסע ציורים, קען מען אויך טאקע זאגן אז די ברייתא האט אויסגעלאזט אויך די ציור, אבער אלא אי אמרת רבי יהודה, מאי שייר דהאי שייר, אבער לויט רבי יהודה קענסטו נישט נוצן די תירוץ אז תנא ושייר אז די ברייתא האט אויסגעלאזט ציורים, ווייל לויט רבי יהודה האט די ברייתא גארנישט אויסגעלאזט. און וואס איז פשט אז די ברייתא רעדט נישט פון דעם ציור? ענטפערט די גמרא, ניין. פשט אוודאי קען די ברייתא שטימען לויט רבי יהודה, און די ברייתא האט טאקע אויסגעלאזט די ציור, איי וואס נאך האט די ברייתא אויסגעלאזט? ס'קען נישט זיין די ברייתא לאזט נאר אויס איין ציור, איז וואס נאך האט די ברייתא אויסגעלאזט? שייר דש בנירו, פשט, טאמער א אקס גייט אריין צו יענעם אין פעלד, א אויסגעאקערטע פעלד, און ער טאנצט דארט ארום און ער מאכט עס קאלע מיט א כוונה להזיק, איז די דין איז אז מ'איז מחיוב, אזוי ווי יעדע קרן, מה שאין כן ביי א בור איז דאס נישט שייך, א בור קען נישט אנמזיק'ן יענעמ'ס פעלד. און מילא דאס נאך א חומרא וואס איז דא ביי שור וואס איז נישט דא ביי בור וואס די ברייתא האט אויסגעלאזט, קומט אויס אז די ברייתא קען אויך שטימען מיט רבי יהודה, זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט קיין תירוץ, ווייל אי משום דש בנירו לאו שיורא דאס הייסט נישט די ברייתא האט עס אויסגעלאזט ווייל דהא תנא ס'שטייט אין די ברייתא איינע פון די חומרות וואס איז דא ביי שור מער ווי ביי בור איז שכן דרכו לילך ולהזיק דאס ליגט שוין אין די ווערטער שכן דרכו לילך ולהזיק און ממילא בלייבט טאקע די קשיא שווער, פשט טאמער דו ווילסט איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי יהודה, איז פארוואס האט די ברייתא נישט אויסגערעכנט דעם חומרא פון שור פסולי המוקדשים, און קענסט מיר נישט ענטפערן אז שייר די ברייתא האט אויסגעלאזט דווקא דער ציור, ווייל דארפסט טרעפן נאך א ציור וואס די ברייתא האט אויך אויסגעלאזט, וואס לויט רבי יהודה איז נישט דא אזא ציור. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, הכשרתי במקצת נזקו,

געטון די גאנצע היזק נאר א חלק און פון דעסטוועגן איז ער מחויב אויף אלעמען, זאגט די ברייתא, די ציור פון די משנה רעדט זיך אזוי, די ציור פון די משנה רעדט זיך, החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה, אחרון חייב, פשט טאמער איינער גראבט א גריב פון ניין טפחים און סקומט א צווייטע און לייגט צו נאך איין טפח, א צענטע טפח, איז אפילו טאקע די ערשטע האט אנגעהויבן און האט געטון רוב, אבער היות די צווייטע האט עס משלים געווען צו צען, איז די צווייטע דער וואס איז חייב, סיי אויף פשוטע היזקות, און סיי טאמער א בהמה וועט שטארבן אין דעם ווייל אונז האבן דאך שוין געזען אז א בור פון ניין קען נישט הרג'ענען א בהמה איז אויף מיתה פארשטיי איך אז די צווייטע איז חייב ווייל די ערשטע האט נאר געגראבן א בור פון ניין אבער אויף היזקות זאגט די ברייתא פשט ביי אונזער משנה אויף היזקות איז די צווייטע אויך מחויב און דאס מיינט די משנה ווען די משנה זאגט הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו פשט טאמער איינער לייגט צו איין טפח אין א גריב וואס עקזיסטירט ער לייגט צו דעם צענטן טפח דארף ער באצאלן אויף אלע היזקות וואס די גריב מאכט אפילו ער האט נאר געהאט א חלק אינעם היזק, זאגט די גמרא אבער איז דלא כרבי, פשט, טאמער מ'וועט טאקע זאגן דאס איז פשט ביי אונזער משנה שטימט נישט אונזער משנה ווי רבי, וואס זאגט רבי, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה, אחרון חייב, אזוי האלט דער תנא קמא, אזוי ווי מען האט יעצט געזען פשט ביי אונזער משנה, רבי אומר רבי קריגט זיך, רבי האלט, אחר אחרון למיתה, אחר שניהם לנזקין, פשט רבי האלט אז לגבי מיתה טאמער א בהמה וועט אריינפאלן אין די גריב און שטארבן, דעמאלטס איז אוודאי דער צווייטער מחויב, ווייל דער ערשטער האט נאר געגראבן ניין, ניין קען נישט הרג'נען, אבער ווען עס קומט צו נזיקין טאמער עפעס פאלט אריין ווערט ניזוק, דא האלט רבי זענען ביידע מחויב די ערשטע האט אויך א חלק אין דעם, איז על כל פנים אז מען זעהט ביי אונזער משנה נישט אזוי, ווייל ביי אונזער משנה האט מען דאך געזאגט פשט אז די משנה האלט אז די צווייטע איז מחויב אויף אלעמען אויך אויף היזקות איז פשט די משנה גייט נישט כשיטת רבי רב פפא אמר רב פפא זאגט אנדערש רב פפא זאגט למיתה ודברי הכל פשט אונזער משנה רעדט טאקע נאר לענין מיתה, און ממילא קען אונזער משנה יא שטימען מיט רבי. איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז די זעלבע שקלא וטריא געגאנגען אביסל אנדערש, אז די בני הישיבה האבן געפרעגט לימא דלא כרבי, אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי, ווייל לויט רבי איז דאך דער ערשטער אויך מחויב אויף די היזקות, איז אויף דעם אמר רב פפא ענטפערט רב פפא ניין, למיתה ודברי הכל, אונזער משנה שטימט יא מיט רבי, אונזער משנה רעדט נאר לענין מיתה, פשט אז דער צווייטער וואס האט צוגעלייגט דער צענטער טפח, ער איז אינגאנצן מחויב, טאמער א בהמה פאלט אריין און שטארבט, די ערשטע איז אינגאנצן פטור, דאס האט די משנה געמיינט ווען די משנה האט געזאגט הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. מתקיף לה רב זירא, פרעגט אבער רב זירא א קשיא, ותו ליכא? פשט פארוואס זאגט די ברייתא נאר דער ציור? ס'איז דאך דא אויך אנדערע ציורים וואס א מענטש האט נאר א חלק אינעם היזק און ער דארף באצאלן די גאנצע, וואו איז דא א אנדערע ציור? זאגט רב זירא והא איכא מסר שורו לחמישה בני אדם, ופשע בו אחד מהן, והזיק, חייב! יעצט, דאס וואס רב זירא פרעגט דא איז נישט פון א ברייתא, רב זירא פרעגט מסברה, פשט רב זירא זאגט די סברה איז, טאמער א מענטש נעמט זיין אקס, און ער געבט עס איבער פאר פינף מענטשן אויפצופאסן אויף דעם, און איינער פון די פינף גייט אוועק, ער הערט אויף צו זיין א שומר, ער גייט זיך צו א צווייטע פלאץ, יעצט, טאמער די אקס האט מזיק געווען, איז דער וואס איז אוועקגעגאנגען, ער איז מחיוב אויף אלעמען. זעט מען דא, אז אפילו ער האט נאר א חלק אינעם היזק איז ער מחיוב צו צאלן אויף אלעמען, און פארוואס האט די ברייתא נישט אויך אויסגערעכנט דעם ציור? זאגט די גמרא, איך וועל דיר זאגן פארוואס די ברייתא האט נישט אויסגערעכנט, ווייל היכי דמי, אילימא דבלאו איהו לא הוה מינטר, פשיטא דאיהו קא עביד, פשט, וואס האט רב זירא גערעדט פון וועלכע ציור? ס'דא דא פינף שומרים וואס פאסן אויף אויף א אקס, יעצט וואסערע סארט אקס רעדט מען דא? טאמער מען רעדט פון א אקס וואס איז א צעווילדעוועטע בריאה, מען דארף האבן א גאנצע צייט פינף מענטשן זאלן אויפפאסן אויף דעם, שוין, שטייען דא פינף אידן פאסן אויף אויף דעם, און איינער שפאצירט אוועק, ער שפאצירט אוועק, גייט טאקע די אקס, די אקס איז מזיק. איז ביי דעם דארף מען א ברייתא זאלן זאגן אז דער מענטש האט אוועקשפאצירט ער איז מחיוב? אויף דעם דארף מען א משנה? אויף דעם דארף מען גארנישט, א דבר פשוט אז ער איז מחיוב, ווייל ער איז דאך דער וואס האט פושע געווען, פשט, אן אים איז געווען דא א גוטע שמירה, יעצט אז ער איז נישט דא קען מען מער נישט אויפפאסן אויף די אקס, איז פארשטייט זיך מען איז מחיוב, אויף דעם דארף מען נישט קיין משנה. יעצט ביי בור, דארט איז דא א חידוש, ווייל ביי בור וואו איינער גראבט ניין און דער צווייטער לייגט צו א צענטע טפח, דער ערשטער גארנישט אזא מפיל קינד, דער ערשטער האט אויך געהאט דא א חלק אינעם בור, דער ערשטער האט אויך געגראבן דא ניין טפחים, איז דא צו זאגן אז די צווייטע איז אינגאנצן מחיוב, דאס איז שוין א חידוש, אויף דעם דארף מען א ברייתא, אויף דעם דארף מען א משנה, מה שאין כן דא, טאמער דער אקס איז מזיק אן פינף מענטשן, און איינער שפאצירט אוועק, פארשטייט זיך דער איינער וואס האט אוועק שפאצירט איז דער וואס האט פושע געווען, די אנדערע פיר האבן גארנישט געטון, איז פארשטייט זיך ער מחיוב, נאר וואס דען אלא דבלאו איהו נמי מינטר וואס דען וועסטו מיר זאגן, דו רעדסט פון א ציור אז מען דארף נישט פינף מענטשן אויפצופאסן אויפן אקס, נאר פונקט, דער בעל הבית האט גענומען פינף מענטשן, אבער איינער אליין איז גענוג. איז אויב אזוי, מאי קא עביד? איז דער וואס האט אוועקשפאצירט האט טאקע גארנישט געטון, דהיינו נישט ער האט פושע געווען ער האט איבערגעלאזט די אקס אין גוטע הענט, איז ממילא פרעג מיר נישט קיין קשיא פארוואס די ברייתא רעדט נישט פון אזא ציור, פארוואס די ברייתא זאגט נישט דאס איז פשט אין משנה, ווייל ממה נפשך, טאמער די אקס איז א צעווילדעוועטע אקס מען דארף פינף מענטשן איז עס א דבר פשוט, און טאמער די אקס איז א רואיגע אקס מען דארף נאר איין מענטש, איז די דין נישט גערעכט איז טאקע די מענטש האט אוועק שפאצירט טאקע נישט מחיוב און ממילא נישט קיין קשיא פון דער ציור. מתקיף לה רב ששת פרעגט רב ששת א קשיא פון אן אנדערע ציור ס'איז דא אן אנדערע ציור וואס די ברייתא האט געקענט זאגן אז וואס והא איכא מרבה בחבילה פשט איינער וואס מאכט א גרויסע פייער און עס קומט א צווייטן און לייגט צו צו די פייער אזוי ארום אז יעצט האט ער צוגעלייגט נאך זאך צו די פייער די פייער האט זיך אויסגעשפרייט און די פייער האט מזיק געווען איז די דין איז דער וואס האט צוגעלייגט צו די פייער ער איז מחיוב זעהט מען דא אז אפילו די צווייטע האט נאר א חלק אינעם היזק, נישט ער האט געמאכט די פייער ער האט נאר צוגעלייגט, פון דעסוועגן איז ער מחיוב אויף אלעמען, און פארוואס האט די ברייתא נישט גערעדט פון דעם ציור? זאגט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ היכי דמי, פון וועלכע ציור רעדסטו דא? אי דבלאו איהו לא אזלא, פשיטא, פשט טאמער די פייער וואס די ערשטע האט געמאכט וואלט נישט געקענט מזיק זיין, נאר מען וואלט עס געלאזט אזוי וואלט זיך עס צוביסלעך צוביסלעך אויסגעלאשן, און יעצט די צווייטע איז געקומען ער האט צוגעלייגט, האט עס מזיק געווען, איז ביי דעם איז א חידוש אז די צווייטע דארף באצאלן? פארשטייט זיך די צווייטע דארף באצאלן וואס האט די ערשטע געטון, די ערשטע האט געמאכט א פייער וואס וואלט נישט מזיק געווען, יעצט ביי בור דארט איז דא א חידוש ווייל די ערשטע וואס האט געגראבן ניין טפחים ער האט יא עפעס געטון, ער האט געמאכט א גריב וואס קען מזיק זיין, און ממילא דארט איז טאקע א חידוש אז די צווייטע דארף באצאלן נישט די ערשטע אבער דא וואס איז די חידוש? אלא דבלאו איהו אזלא, נאר וואס דען זאגט די גמרא טאמער דו רעדסט פון א פייער וואס די פייער וואלט מזיק געווען אן די צווייטע אויכעט איז מאי קא עביד, איז טאקע וואס די צווייטע וואס האט די צווייטע געטון ער האט גארנישט געטון און ממילא פאר דעם האט די ברייתא נישט גערעדט פון אזא ציור. מתקיף לה רב פפא, פרעגט רב פפא פון נאך א ציור, והא איכא הא דעתניא, רב פפא פרעגט שוין פון א ברייתא נישט פון א סברא, שטייט אין די ברייתא, חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו, פינף מענטשן וואס זיצן אויף א באנק, און די באנק שטייט, די באנק איז נישט צובראכן, ובא אחד וישב עליו ושברו, קומט א זעקסטער מענטש זעצט זיך אוועק, יעצט צוברעכט זיך די באנק, איז די דין איז, האחרון חייב, דער וואס האט זיך אוועק געזעצט, ער איז מחיוב אויף די גאנצע באנק, ואמר רב פפא, רב פפא לייגט צו, אז דער זעקסטער מענטש רעדט מען פון א ברייטע מענטש כגון פפא בר אבא איז געווען א ברייטע מענטש, וואס ער קען צוברעכן א באנק אבער על כל פנים זעהט מען אז אפילו די זעקסטע מענטש האט נאר געהאט א חלק אינעם היזק פון דעסטוועגן איז ער מחיוב אויף אלעמען איז פארוואס האט די ברייתא נישט גערעדט פון אזא ציור? ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט דא די ברייתא אילימא דבלאו איהו לא איתבר פשט טאמער ס'רעדט זיך פון א ציור אז די פינף מענטשן וואלטן געקענט זיצן דא ביז הונדערט צוואנציג ס'וואלט גארנישט געשעהן נאר ווייל די זעקסטע מענטש האט זיך אוועקגעזעצט האט זיך די באנק צובראכן איז אויב אזוי פשיטא פארשטייט זיך די זעקסטע איז מחיוב ווייל וויאזוי וועסטו מחייב זיין די ערשטע פינף? די פינף האבן גארנישט געטון, די פינף זענען נישט קיין מזיקין, איז פארשטייט זיך אז די ערשטע פינף זענען נישט מחיוב, יעצט ווייטער ווי רש"י רעדט אויס, דאס איז אנדערש פון די ציור פון בור, ווייל ביי די ציור פון בור, דער ערשטע וואס האט געגראבן ניין טפחים, אוודאי האט ער א חלק אינעם היזק, פשט, ער האט געגראבן ניין, דער צווייטער האט געגראבן צען, צוזאמען איז די בהמה געשטארבן, אבער נישט פשט די ניין אליין האט נישט געמאכט א היזק, די ניין האט אויך געמאכט א היזק, די צען איז דאס וואס האט עס אויסגעפירט. איז דא דא א חידוש אז די ערשטע איז אינגאנצן פטור, אבער ביי די באנק, די ערשטע פינף מענטשן זענען געזעצן אויף די באנק, זיי האבן טאקע גארנישט געטון, וויאזוי קען מען זיי רופן מזיקים ווען זיי זיצן דא נאך הונדערט יאר וואלט גארנישט געשען? איז א דבר פשוט אז ביי אזא ציור איז די צווייטע מחיוב, און ממילא פארדעם קען נישט זיין אז די משנה רעדט פון אזא ציור ווייל דאס איז טאקע נישט קיין חידוש, אלא נאר וואס דען וועסטו מיר זאגן די ברייתא רעדט פון א ציור דבלאו איהו נמי איתבר, אז די באנק וואלט זיך צובראכן אן די זעקסטע מענטש אויכעט, מיט די פינף אליין וואלט זיך עס אויך צובראכן, אבער אויב אזוי מאי קא עביד, איז וואס האט די זעקסטע געטון פארוואס טאקע איז די זעקסטע מחיוב? איז דערפאר פארשטייט מען פארוואס די משנה רעדט נישט פון אזא ציור, און פארוואס טאקע די ברייתא האט נישט אויסגערעכנט דעם ציור. אבער פרעגט די גמרא, סוף סוף, מתניתא, היכי מתרצא, פשט ביז יעצט די אלע קשיות וואס מען האט געפרעגט פארוואס אונזער ברייתא האט נישט אויסגערעכנט נאך ציורים, האט מען אפגעפרעגט די אלע ציורים, אבער דא, רב פפא פרעגט שוין פון א ברייתא, דער דין אז די זעקסטע איז מחיוב, שטייט אין א ברייתא, און וואס איז טאקע פשט פון די ברייתא? דהייני טאמער ס'רעדט זיך פון א ציור אז די זעקסטע אליין איז וואס האט גורם געווען זאל זיך צוברעכן? איז דאך ס'איז א דבר פשוט דארף מען נישט אויף דעם א ברייתא. און טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די ערשטע פינף וואלטן עס אויך געקענט צוברעכן, איז דאך די ברייתא נישט גערעכט, איז פארוואס טאקע די זעקסטע מחיוב? איז וואס איז פשט אין די ברייתא? זאגט די גמרא איך וועל דיר זאגן פשט אין די ברייתא, לא צריכא, דבלאו איהו הוה מיתבר בתרי שעה, והשתא איתבר בחדא שעה, דאמרי ליה אי לאו את הוה יתבינן טפי פורתא וקיימינן. פשט, די ברייתא רעדט פון א ציור אז ווען די פינף וואלטן געזעצן אויפן באנק וואלט זיך די באנק צובראכן נאך צוויי שעה, יעצט אז די זעקסטע האט זיך אוועקגעזעצט, צוברעכט זיך שוין נאך א שעה, און ממילא זאגן די פינף פארן זעקסטן, אז אונז וואלטן זיך אויפגעשטעלט פאר די צוויי שעה, אונז וואלטן עס נישט צובראכן, דו האסט דיך אוועקגעזעצט, דו האסט עס שנעלער געמאכט, און דא איז שוין טאקע א חידוש אז די זעקסטע איז דער וואס איז מחיוב, ווייל ווי נישט ווי די פינף וואלטן עס אויך געקענט צוברעכן טאמער זיי וואלטן געזיצן דא א לאנגע צייט, אבער פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי, נאר די זעקסטע איז מחיוב, ווייל די פינף קענען זאגן פארן זעקסטן אז אונז וואלטן זיך אויפגעשטעלט פאר ס'וואלט געקומען די צייט, און ממילא דו האסט געמאכט די גאנצע זאך, דו ביסט מחיוב צו צאלן אלעס. יעצט ווייטער. דאס פארענטפערט סך הכל די ברייתא פארוואס טאקע ס'איז א חידוש דאס וואס די ברייתא האט דא געזאגט, אבער לכאורה איז נאך אלץ שווער, אויב אזוי, אויב ס'איז טאקע א חידוש, איז פארוואס זאגט מען נישט אז דאס איז טאקע די חידוש פון די משנה אז פון אזא ציור רעדט די משנה, פשט דאס וואס די משנה זאגט הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו, רעדט די משנה פון אזא סארט ציור, פון א באנק וואס האט זיך געקענט צוברעכן נאך צוויי שעה מיט פינף מענטשן, א זעקסטע מענטש האט זיך אוועקגעזעצט, ער האט גורם געווען די היזק, אויף דעם זאגט די משנה אז אפילו דער זעקסטע האט נאר געהאט א חלק אינעם היזק, דארף ער באצאלן די גאנצע, איז דאס זאגט רש"י, דאס קען מען נאכאלץ נישט זאגן פשט, פשט ס'דא א סיבה פארוואס מען זאגט נישט אז די משנה רעדט פון אזא ציור, פארוואס? ווייל ביי די משנה זוכט מען אונז א ציור וואס די צווייטע האט נאר געהאט א חלק אינעם היזק, יעצט בור איז זייער גוטע זייער א גוטע דוגמא אויף דעם, פארוואס? ווייל ביי בור, די ערשטע האט געגראבן נײַן, די צווייטע האט סך הכל געגראבן א טפח, איז דא באמת די ערשטע האט אויך געהאט א חלק דא, די ערשטע האט געגראבן נײַן די ערשטע האט געמאכט א מזיק, פון דעסטוועגן זאגט מען אז היות די צווייטע האט גורם געווען אז די גריב זאל קענען הרג'נען, קוקט מען אלעס אן אויפן צווייטן דער צווייטער איז דער וואס איז מחיוב, מה שאין כן דא ביי די באנק די ערשטע פינף קען מען בכלל נישט אנקוקן כמזיקים, פשט דער דער זעקסטע וואס האט זיך אוועקגעזעצט ביי די באנק האט נישט געהאט א חלק אינעם היזק ער האט געמאכט די גאנצע היזק אן אים וואלט זיך די באנק נישט צובראכן איז פארדעם איז א דבר פשוט אז די משנה רעדט נישט פון דעם אבער פון דעסטוועגן דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז על אף וואס די באנק וואלט זיך געקענט צוברעכן נאך צוויי שעה מיט די ערשטע פינף איז מען זיי אינגאנצן נישט מחייב מען איז מחייב די זעקסטע ווייל למעשה ער האט גורם געווען די היזק פרעגט אבער די גמרא סתם אזוי ולימא להו אי לאו אתון בדידי לא הוה מיתבר. פשט לכאורה פארוואס קען נישט דער זעקסטע זאגן פאר די ערשטע פינף אז ביסט גערעכט איך האב גורם געווען דעם היזק אבער עטס האטס געזעהן אז איך גיי זיך דא אוועק זעצן איז עטס האטס ענק געקענט אויפשטעלן איז דאס אליין אז עטס זענטס נישט אויפגעשטאנען איז פשט עטס האטס ווייטער א חלק אינעם היזק ווייל ווען עטס וואלטס אויפגעשטאנען וואלט איך אליין עס נישט צובראכן איז אויב אזוי פארוואס זאל מען נישט מחייב זיין אלע זעקס זאגט די גמרא לא צריכא דבהדי דסמיך בהו תבר פשט די ברייתא רעדט טאקע ביי א ציור נישט אז דער זעקסטע האט זיך פשוט אוועקגעזעצט אויפן באנק נאר דער זעקסטער האט זיך אנגעלענט אויף די אלע פינף מענטשן, און אזוי האט ער געטון צוויי זאכן, קודם כל האט ער צוגעלייגט דא נאך וואג, חוץ פון דעם האט ער גורם געווען אז די ערשטע פינף זאלן נישט קענען אויפשטיין, איז דא קען ער נישט האבן א טענה אויף די ערשטע פינף פארוואס זיי זענען נישט אויפגעשטאנען, ווייל ער האט זיי מונע געווען פון אויפצושטיין. איי פרעגט די גמרא פשיטא וואס די חידוש? זאגט די גמרא די חידוש איז אז מהו דתימא כוחו לאו כגופו דמי, אז למעשה נישט זיין גוף האט גורם געווען דעם היזק, נאר זיין כח וואס ער האט מונע געווען פון די אנדערע אויפצושטיין צוזאמען מיט די אנדערע, אזוי איז געשען דעם היזק, איז אפשר זאל מען עס נישט אנקוקן אז ער אליין דער מזיק, קא משמע לן דכוחו כגופו דמי, דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז אפילו ס'איז נאר מכוחו וואס זיי האבן נישט געקענט אויפשטיין קוקט מען עס אן כאילו ער אליין האט עס צובראכן, ווייל דכל היכא דגופו תבר, כוחו נמי תבר, ווייל אפילו די גוף אליין, א מענטש זיצט אויף א באנק און ער צוברעכט עס, איז עס אויך מכוחו, פשט די כוח פון א מענטש איז אזוי ווי די גוף פון א מענטש, און ממילא ביי אזא ציור איז די זעקסטע אליין מחיוב. פרעגט איצט די גמרא, ותו ליכא, איז דען נישט דא נאך א ציור וואס איינער מאכט א חלק פון א היזק און איז מחיוב אויף די גאנצע? והא איכא הא דתניא איז דא נאך א ציור וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות טאמער צען מענטשן שלאגן א מענטש מיט צען שטעקענעס יעדער נעמט א שטעקן און פראקט אן א מענטש, בין בבת אחת בין בזה אחר זה, ומת, כולם פטורין סיי טאמער זיי האבן עס געטון צוזאמען סיי טאמער עס איז געווען איינס נאכן צווייטן און די מענטש איז געשטארבן זענען זיי אלע פטור ווייל מען ווייסט נישט למעשה ווער איז דער וואס האט אים געהארגעט קען זיין די ערשטע האט עס שוין געטון קען זיין די צווייטע קען זיין אלע צוזאמען און ממילא אלע זענען פטור פון חיוב מיתה רבי יהודה בן בתירא אומר רבי יהודה בן בתירא קריגט זיך און ער זאגט בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב את מיתתו, פשט רבי יהודה האלט אז אפילו די ערשטע נײַן האבן שוין אליין גורם געווען מיתה דא, פשט, לאמיר זאגן ס'וואלט נישט געווען קיין צענטער וואס שלאגט, איז די ערשטע נײַן אליין וואלטן שוין גורם געווען אז דער מענטש זאל שטארבן, טאמער מ'לאזט אים אזוי וואלט ער געשטארבן, איז פונדעסטוועגן האלט רבי יהודה די צענטע איז מחיוב מיתה, ווייל ווי נישט ווי ער האט מקרב געווען די מיתה, ער האט געהאלפן יענער זאל שטארבן שטארבן שנעלער, און ווי רשי זאגט ס'איז א מחלוקת, אין א דרש פון א פסוק שטייט ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, איז רבי יהודה האלט כל נפש מיינט אפילו א חלק פון א נפש אפילו איינער וואס האט מקרב געווען מיתה, און חכמים זאגן פונקט פארקערט, אבער על כל פנים לויט רבי יהודה אז לויט רבי יהודה בן בתירא אז די צענטע מענטש האט מקרב געווען די מיתה האט נאר געטון א חלק אינעם היזק, פון דעסטוועגן איז ער מחיוב אויף די גאנצע, האבן מיר דא נאך א ציור וואס א מענטש טוט א חלק פון א היזק און איז מחיוב אויף די גאנצע, זאגט די גמרא בקטלא לא קמיירי אז טאקע די ברייתא וואס ברענגט די דוגמא פון בור, רעדט נישט פון א ציור וואס איינער האט געהארגעט א מענטש, איז פרעג אים נישט קיין קשיא פון דער ציור. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא בפלוגתא לא קמיירי, היות וואס דא איז א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יהודה בן בתירא די ברייתא האט נישט געוואלט רעדן פון א ציור פון א מחלוקת, איי פרעגט די גמרא ולא, והא אוקימנן דלא כרבי, פשט אפילו דער ציור פון בור ווי איינער האט געגראבן ניין און דער אנדערע האט צוגעלייגט א צענטע האט מען דאך אויך געזען לויט איינע פון די תירוצים אנפאנג אז דאס שטימט נישט מיט רבי, זעט מען אז די ברייתא האט נישט קיין פראבלעם צו רעדן פון א ציור פון א מחלוקת, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא דלא כרבי כרבנן מוקמינן, כרבי יהודה בן בתירא ולא כרבנן לא מוקמינן, פשט ווען רבי קריגט זיך מיט די חכמים קען מען איינזעצן א ברייתא כשיטת חכמים, ווייל די ברייתא וועט רעדן פון א ציור וואס די הלכה איז ווי דעם, מה שאין כן דא וואס רבי יהודה בן בתירא קריגט זיך אויף די חכמים, האט די ברייתא נישט געוואלט ברענגן א ציור וואס שטימט נאר לויט רבי יהודה בן בתירא, ווייל די חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה בן בתירא און די הלכה איז דאך ווי די חכמים, איז דערפאר האט די ברייתא נישט גערעדט פון דעם ציור. זאגט די גמרא יעצט ווייטער.

צו א דין וואס מ'האט געזען אין א ברייתא אז וואס אז תשלימי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה, פשט טאמער א מענטש'ס אקס האט מזיק געווען אן אנדערע מענטש'ס אקס, ער האט געהארגעט יענעמ'ס אקס, איז פאר וועם געהערט די נבילה? די נבילה געהערט צום ניזק, און די מזיק דארף נאר באצאלן די הפרש פון וויפיל די בהמה איז ווערט געווען לעבעדיגערהייט, און וויפיל די נבילה איז יעצט ווערט, און פארדעם שטייט ביי אונזער משנה בתשלומי נזקו פשט ער דארף משלים זיין די היזק ער דארף נישט באצאלן די גאנצע היזק, פשט טאמער די בהמה איז ווערט געווען צען טויזנט דאלער, און יעצט איז די נבילה ווערט נאר צוויי טויזנט דאלער, איז נישט פשט, דו האסט עס מזיק געווען, האלט דיך די נבילה צאל צען טויזנט דאלער ניין, די נבילה נעמט צוריק, דאס איז ווערט צוויי טויזנט דאלער, די אנדערע אכט טויזנט דארף מען משלים זיין, דאס טייטש תשלומי נזקו, מען איז משלים דעם היזק, זאגט די גמרא מנא הני מילי, ווי ווייסט מען דעם דין, אז די נבילה געהערט צום ניזק, און די מזיק דארף סך הכל משלים זיין דעם היזק, אמר רבי אמי, זאגט רבי אמי, מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק דאמר קרא, שטייט אין פסוק מכה נפש בהמה ישלמנה, איז די לשון ישלמנה דרש'נט מען אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה, מ'דארף משלים זיין דעם היזק, רב כהנא אמר, א צווייטע מקור מהכא, שטייט אין פסוק ביי שומר שכר, אם טרף יטרף יביאהו עד הטריפה לא ישלם, פשט פשטות רעדט די פסוק פון א שומר שכר, א שומר שכר איז דאך פטור ביי אונסין, זאגט דער פסוק אז טאמער אם טרף יטרף איינער האט געגעבן א בהמה לאמיר זאגן פאר א שומר שכר צו היטן אויף דעם און א חיה האט עס פארציקט איז יביאהו עד דארף דער שומר שכר ברענגען א עד אז ס'איז טאקע פארציקט געווארן און הטריפה לא ישלם ער דארף נישט באצאלן אויף דעם דאס רעדט דער פסוק בפשטות אבער רב כהנא דרש'נט דער פסוק עד הטריפה ישלם טריפה עצמה לא ישלם פשט ער דרש'נט דער פסוק אויף א שומר שכר וואס איז פושע אין א בהמה וואס טאמער דער שומר שכר איז פושע דארף ער באצאלן אויף דעם זאגט די פסוק אז טאמער טרף יטרף, פשט טאמער די שומר שכר האט נישט אויפגעפאסט אויף די בהמה ער האט פושע געווען און א חי' האט עס פארציקט, זאגט די תורה יביאהו עד הטריפה, מען דרש'נט דעם עד כאילו שטייט עד, דהיינו ער דארף באצאלן אבער נאר ביז צום טריפה אבער טריפה, די טריפה אליין די בהמה אליין לא ישלם דאס דארף ער נישט באצאלן, פשט מען דארף סך הכל משלים זיין דעם היזק אבער די בהמה אליין געהערט צום ניזק אויף דעם דארף מען נישט באצאלן, איז דאס נאך א מקור. חזקיה אמר מהכא, נאך א מקור, ווייל שטייט אין פסוק ביי א שור א מועד וואס האט געהארגעט א צווייטע שור, זאגט די פסוק שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. יעצט דרך אגב עמוד א' האט מען געזען אז די והמת יהיה לו וואס שטייט ביי בור, דאס דרש'נט מען צו פטר'ן א בור ביי שור פסולי המוקדשין. דארט האט מען אויסגערעדט אז מען גייט זען עמוד ב' אז ביי א קרן איז נישט אזוי, ביי קרן דרש'נט מען די ווערטער אויף עפעס אנדערש. דא דאס איז די דרשה, שטייט והמת יהיה לו דרש'נט מען לניזק, אז די ניזק ער האלט די מת, די נבילה געהערט צום ניזק, די מזיק דארף סך הכל משלים זיין די הפרש צווישן דאס די בהמה איז ווערט געווען לעבעדיגעהייט און וויפיל די בהמה איז יעצט ווערט וכן תנא דבי חזקיה מ'האט אויך געלערנט אין א ברייתא והמת יהיה לו לניזק. איי פרעגט די ברייתא אתה אומר לניזק או אינו אלא למזיק אפשר נישט אפשר והמת יהיה לו מיינט אז די מזיק האלט די מת זאגט די ברייתא ניין אמרת לא כך היה ס'קען נישט זיין דאס איז פשט אין פסוק די גמרא פרעגט גראד מאי לא כך היה זאגט די גמרא אמר אביי איז אביי מסביר אז אי סלקא דעתך נבילה דמזיק הויא טאמער די נבילה באלאנגט צום מזיק איז ליכתוב רחמנא שור תחת שור ולישתוק וואלט געדארפט שטיין אין פסוק אז טאמער דיין שור המועד הרג'ט א צווייטן אקס איז ישלם שור תחת שור דארפסט באצאלן א נייע אקס פארשטייט זיך די נבילה קענסטו האלטן והמת יהיה לו למה לי פארוואס דארף די פסוק צולייגן די ווערטער והמת יהיה לו שמע מינה לניזק איז א ראיה פון דעם אז טאקע די מת די נבילה באלאנגט צום ניזק און די מזיק דארף נאר באצאלן די הפרש קומט אויס למעשה אז אונז האבן געזען דא דריי מקורות אז די נבילה באלאנגט צום ניזק איין מקור האט מען געזען מכה נפש בהמה ישלמנה דרש'נט מען ישלימנה די צווייטע מקור האט מען געזען אם טרף יטרף יביאהו עד הטרפה לא ישלם וואס שטייט ביי שומר שכר, און די דריטע האט מען געזען דא ביי די ציור וואס א שור המועד הרג'עט א צווייטע שור, וואס שטייט והמת יהיה לו, זעט מען אז די מת באלאנגט צום ניזק. זאגט די גמרא צריכא מ'דארף די אלע דריי דרשות, פארוואס? ווייל דאי כתב רחמנא מכה בהמה ישלמנה, טאמער וואלט נאר געהאט די דרשה פון ישלמנה ישלימנה, וואלט איך געזאגט משום דלא שכיחא, ווייל וואס רעדט זיך דארט? דארט רעדט זיך א ציור אז א מענטש האט געהרג'עט א בהמה, דאס איז א זאך וואס איז נישט שכיח, און פארדעם זאגט מען טאקע אז די נבילה באלאנגט פארן ניזק, אבל טריפה דשכיחא, אבער ביי א ציור פון א שומר שכר וואס האט אויפגעפאסט א בהמה און האט פושע געווען און עפעס איז געשען מיט די בהמה, דאס איז דאך א דבר שכיח, איז אימא לא, קען זיין דא היות האסט פושע געווען איז דא, די בהמה באלאנגט פאר דיר קענסט נישט צוריק געבן די בהמה צום ניזק, איז פאר דעם צריכא דארף מען די פסוק אם טרף יטרף אז ס'איז נישט אזוי, ווייטער ואי אשמעינן טריפה, טאמער ס'וואלט נאר געווען די פסוק אם טרף יטרף וואלט איך געזאגט משום דממילא, ווייל ווי נישט ווי, דער שומר שכר האט נישט געהארגעט די בהמה, ער האט פושע געווען, ער האט נישט אויפגעפאסט אויף דעם, אבער למעשה, די בהמה איז אליין געשטארבן, א חי' האט עס פארצוקט, אבל מכה בהמה דבידים, אבער אז איינער הרגעט א בהמה מיט די אייגענע הענט, דאס איז בדווקא, דאס איז נישט געשען אליין, אימא לא, אפשר דא דארף מען באצאלן די גאנצע בהמה, מען קען נישט זאגן פארן ניזק, נעם דיר צוריק די נבילה, איז פאר דעם דארף מען אויך האבן דעם לימוד, ווייטער ואי אשמעינן הני תרתי, טאמער מען וואלט נאר געהאט די צוויי לימודים, מכה בהמה ישלמנה, און אויך דעם טרף יטרף וואס שטייט ביי שומר שכר, וואלט איך געזאגט הא משום דלא שכיחא והא משום דממילא, אז טאקע ביי ביידע איז דא א צד צו זאגן אז די אקס גייט צום ניזק דא איז נישט שכיח און דא איז א זאך וואס געשענט פון זיך אזוי ווי מ'האט פריערט געזען איז פארדעם טאקע האלט דער ניזק די נבילה אבל והמת יהיה לו, אבער ביי א ציור וואס א שור המועד הרג'ט אן אנדערע אקס, דשכיחא וואס קודם כל דאס איז א זאך וואס איז שכיח און צווייטנס ובידים דאס איז נישט א זאך וואס איז געשען ממילא, דאס איז א זאך וואס די אקס האט אינזין געהאט צו טוהן, איז אימא לא אפשר דא זאל מען זאגן אז די מזיק דארף באצאלן די גאנצע זאך ער קען נישט פשוט משלים זיין די הפרש פון די בהמה און די נבילה, איז פאר דעם דארף מען אויך האבן די לימוד, ווייטער ואי אשמעינן והמת יהיה לו, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען והמת יהיה לו וואלט איך געזאגט משום דממונא קא מזיק, ווייל דיין בהמה האט געהארגעט א צווייטע בהמה, פאר דעם טאקע זאגט מען אז דו דארפסט נישט באצאלן אויף די נבילה, אבל הכא דבגופא מזיק, אבער ביי די ציור פון מכה בהמה ישלמנה א מענטש אליין הארגעט א בהמה, אדער א שומר שכר וואס ער אליין איז פושע אין א בהמה, וואס פשט נישט זיין ממון האט מזיק געווען נאר ער אליין האט מזיק געווען, איז אימא לא אפשר דא זאל מען מחמיר זיין און זאגן אז די נבילה געהערט צום מזיק און די מזיק דארף באצאלן דאס גאנצע צריכא פאר דעם דארף מען האבן די אלע לימודים, פרעגט אבער די גמרא,

איך פארשטיי נישט גייט פאר אונז האבן שוין געזען א לימוד אז פון ישיב לרבות שוה כסף אפילו סובין אז מען קען באצאלן אפילו מיט סובין און ממילא פרעגט רב כהנא זיי מיר מסביר די ציור אז די נבילה געהערט פארן מזיק א מזיק האט מזיק געווען פאר א ניזק ס'איז דא יעצט א נבילה זאגסטו מיר אז די מזיק דארף נעמען די נבילה שוין ער גייט עס טאקע נעמען און ער נעמט די נבילה וואס איז ווערט צוויי טויזנט דאלער ער געט עס פארן ניזק ער זאגט מיט דעם צאל איך דיר איך קען דיך צאלן מיט סובין צאל איך דיך מיט דעם און די רעשט העב איך משלים זיין פשט אפילו אז מ'עט זאגן אז די נבילה גייט צו מזיק עב איך נאך אלץ זאגן אז די מזיק קען דאס נוצן אויף צו באצאלן איז פארוואס דארף מען האבן א לימוד אז די נבילה געהערט צום ניזק פארשטייט זיך די נבילה געהערט צום ניזק ווייל אפילו אז ס'גייט צום מזיק קען עס די מזיק נוצן אויף צו באצאלן זאגט די גמרא לא נצרכא אלא לפחת נבילה פשט פון די לימוד לערנט מען ארויס אויף די פחת נבילה דהיינו ווען נישט ס'שטייט ווען א לימוד קלאר אין די תורה אז די נבילה געהערט צום ניזק, וואלט איך געזאגט אזוי לאמיר זאגן א מענטש'ס בהמה האט מזיק געווען יענעמ'ס בהמה, פארדעם איז ווערט געווען צען טויזנט דאלער, יעצט ער האט מזיק געווען ס'איז דא א נבילה די נבילה איז ווערט צוויי טויזנט דאלער, איז טאמער מ'זאגט ווען אז די נבילה געהערט צום מזיק, איז טאקע די מזיק קען יעצט נוצן די נבילה, ער קען עס געבן פארן ניזק אלץ אלץ באצאלונג פאר צוויי טויזנט דאלער, אבער וואס איז טאמער למעשה, ביז מען שטעלט זיך אין דין תורה אויף צו באצאלן, נעמט צייט. איז א דערווייל ווערט די בהמה ווייניגער און ווייניגער ווערט. ס'איז ווערט געווען צוויי טויזנט, א וואך שפעטער איז ווערט פופצן הונדערט, א וואך שפעטער איז נאר ווערט טויזנט. איז ווען ס'קומט צום דין תורה למעשה און דער מזיק דארף באצאלן פארן ניזק, ער גייט טאקע נוצן די בהמה אויף צו צאלן, אבער ס'גייט נאר ווערט זיין טויזנט דאלער. איז דאס לערנט מען ארויס פון והמת יהיה לו אז די בהמה געהערט פארן ניזק, פשט גראד ביים היזק זעהט מען וויפיל איז די בהמה ווערט, פריערט איז ווערט געווען צען טויזנט, יעצט איז ווערט צוויי טויזנט, מען זאגט פארן ניזק רבי איד, זיי מסדר די בהמה פארקויף עס יעצט, ס'איז דיינס, ווייל די מזיק איז נאר מחויב דיר צו באצאלן די הפרש די אכט טויזנט דאלער, אפילו אז די נבילה גייט שפעטער אראפגיין אין ערך איין וואך נאך א וואך, איז עס נישט די מזיק'ס שולד ס'איז די ניזק'ס שולד, די ניזק דארף מטפל זיין די נבילה, אנישט דערלייגט די ניזק.